אויפֿן האַרצן ווערט מיר גרינגער. עפּעס וואַרעמט מיך אינעווייניק אַ געפֿיל פֿון האָפֿענונג און טרייסט אָן ווערטער, אַזאַ געפֿיל, וואָס אַ ייִד פֿילט, אַז ער ווויינט זיך אויס פֿאַר גאָט אויף זײַנע צרות. אַזאַ געפֿיל, וואָס מאַכט דעם מענטשן ווייך ווי טייג, גוט אָן אַ ברעג, גרייט איטלעכן אַוועקצוגעבן די נשמה, אַרומצונעמען די גאַנצע וועלט און זי אַ קוש טאָן פֿאַר גרויס ליבשאַפֿט.

נאָר די נױט האָט מיך געצװוּנגען און מיט מיר אַ טראָג געטאָן פֿון מײַן געלעגער. אַ ייִד לעבט מיט אימפּעט, די נױט טרײַבט אים צו לױפֿן, אַרומצױאָגן, צו טאָן, צו אַרבעטן. לאָז נאָר שװאַך װערן אַ קאַפּעלע דער אימפּעט, בלײַבט ער ליגן װי אַ דערהרגעטער. יום-טובֿ דערפֿילט אַ ייִד זײַנע װײטאָגן, דענסמאָל האָט ער געװײנלעך צײַט קראַנק צו זײַן. די נויט האָט מיך פון מיין געלעגער אויפגעהויבן, די נויט האָט מיר אויף די פיס געהאַלטן, די נויט האָט מיך רייטנדיק אויף פערד אויפגעזעצט, די נויט האָט מיר אין קאַרק געגעבן און איך האָב מיר גערירט פון אָרט אינאיינעם מיט חיים חנא, חיה טריינעס מאַן. האַרב איז ביי אַ יידן נאָר דער ערשטער ריר. דערנאָך אַבי אַ קוועטש די ספּראָנזשינקע גייט עס שוין ווי אויף פּוטער. ער קריכט שוין אפילו וואוהין מען באדארף נישט, וואוהין מען האט אים בכלל נישט געבעטן. ער דראפעט זיך אפילו אויף די גלייכע ווענט. איך קום באלד צו מיינע קרעפטן, בין פריש און שטארק אויף דאס ניי. אז דער עולם זאגט, א אידישע נשמה

הייבט אן צום ערשטן פון סטארעזש, ער רייבט זיך דאך פארט ארום די אדונים דארט, שמועסט מיט אים איבער און גייט אוועק צופרידן. לעת עתה טראכט ער איז גענוג, דער סטארעזש איז ניט קיין שלעכטער מענטש. דער שמש וואס רייבט זיך ארום א אידישע שקאלע הייסט ביי א טייל פון אידישן עולם דער אינספעקטער, דער אידישער בריוו-טרעגער, פאטשטאר, דער איד פון דער פאטשט אזויפיל כמעט ווי פאטשמייסטער.

דאס איז מיר דערנאך קלערער געווארן פון חיים חנא'ס רייד, פארנדיג מיט מיר אויפן וועג. עפעס האט ער צופיל אויסגעפרעגט מיך וועגן מיין בחור מיט אזא שמועס. אזוי? איז אייער בחור שוין געווארן אייער בחור'ל א בר מצוה און נאכנישט קיין חתן? נישט! איך אין זיינע יארן האב שוין חתונה געהאט אין זיינע יארן. מיין חיה טריינע לאזט מיך די נעכט נישט שלאפן.

אלץ קומט אומגעריכט, באדארף זיך גראד מאכן א מעשה און איר האט פארבלאנדזשעט צו אונז. זייער אנגעלייגט כ'לעבן, איז אייער בחור'ל שוין זאגט איר, בר מצוה אייער בחור'ל? אין דעם ווי מיר שמועסן דא אזוי, קומען מיר צום ארט פון די ביידלעך. פריער באטראכט איך גוט מיין ביידל אין איטלעכס ווינקעלע. ברוך השם אלצדינג דא אינגאנצן, און לאז מיך צו גיין דערנאך צו אלטער'ס ביידל. דאַכט זיך, אױך נישט גערירט, ער שטײט אױף זײַן אָרט. נאָר קױם נעם איך מיר צום לאַנטוך, מיט װעלכן דאָס בײַדל איז איבערגעדעקט, און טו אַ טאַפּ, בין איך פֿאַרצאַפּלט געװאָרן. עס רירט זיך עפּעס אונטער אים. איך שפּרינג אָפּ, שטאַרק דערשראָקן, אױף צען אײלן אין דער זײַט. דאָס לאַנטוך הײבט זיך דערװײַל אױף, און איך דערזע פֿאַר מײַנע אױגן, זיצנדיק אױפֿן װאָגן מיט אַ פֿאַרבונדענעם קאָפּ,

ס'איז דאך עפעס שפל, פלוצלונג דאכט זיך מיר אין וואלד עפעס א שארך אויף יענער זייט פון א טאל. מיינער באלד טאקע אראפ, ארויף, אהין, אהין, בקיצור גארנישט. דערווייל ווערט שפעטליך, ס'איז שוין טונקל, עפעס גארנישט קיין גוטער משא ומתן.

אפשר רופט עס דארט ר' מענדעלע? גייט מיר איבער א געדאנק און איך לאז מיך גיין געשווינדער. דאס קול דא הערט עס אויף, דא לאזט עס זיך ווידער הערן, און וואס נענטער ווערט עס אלץ שרעקליכער ווי איינער שרייט געוואלד. עפעס גאר א שרעק כלעבן. נישט מער גארנישט, איך טו מיר מיינס און גיי. עס העלפט נישט, נאר קוק מיר גוט ארום,

עס וויל נישט ברענען. דאס לעצטע צינדט זיך לסוף אן, און באלד טאקע לאזט זיך הערן א געשריי גאר אין איין אטעם, ערגעץ פון דער זייט דארט. דאס שוועבעלע פארלעשט זיך, און גארנישט, איך טאפ אין דער פינסטער, קריך ערגעץ אריין, און שלאג מיך אויף עמעצן עפעס אן. די האר שטעלן מיר זיך קאפויער, פרעגט מיר בחרם אויף וואס פאר א וועלט איך בין.

די שטריק האט מיר זיך איינגעשניטן אין דעם לייב און עס ברענט מיך א טרונק. ווער האט אייך אזוי געפענטעט? טו איך א פרעג, נעם באלד ארויס מיין מעסער און שנייד אויף די שטריק. אין זיין טאטנ'ס טאטן אריינגעפלויגן שילט דער פארשוין, אויסגלייכנדיג די ביינער. אזא ממזר נאטקע גנב! וואס? א גנב?

ביי יענעם פייערל אין דעם וואלד זענען דאס געזעסן א גאנצע כאפטע שלעפערס, פיינע לייט, איינער פון די שיינע נפשות האט זיך געלאזט שפאצירן דארט און צוגענומען אונזערע פערדלעך. איך דערגיי מיר דעם וועג אויף וועלכן די שלעפערס האבן זיך געלאזט פארן, און עס בלייבט ביי מיר באלד אן שהיות נאך די גנבים זיך צו לאזן.

א רגע איז אצינד טייער. בלייבט איר דא, רוט זיך אויס, ביי מיין צוריקקומען מיט די פערד אם ירצה ה' נעם איך אייך און מיר פארן ביידע פון דאנען אוועק. אזוי זאג איך דעם פארשוין, צו וועלכן עס ציט מיר עפעס שטארק דאס הארץ, נעם די פיס אויף די פלייצעס און לאז מיך געשווינד אין וועג אריין. דאָס אַלטע וויסטווע קרעטשמעלע שטייט אַריינגערוקט אַ ביסל אין וואַלד ביי דער שלאַך, וואו עס טיילן זיך וועגן אין פאַרשידענע זייטן. לינקס פאָרט מען קיין גלופּסק, קיין וואָלין, און רעכטס אין שטעט פון פּאָדאָלער גובערניע. איך נעם מיך רעכטס. בקיצור, איך גיי נישט, נאָר איך לויף. אין כעס בין איך, אַ שרעק! איך וואלט צעריסן דעם גנב ווי א הערינג, עס פעלט מיר מער נישט צו די גוטע עסקים בלייבן זיצן אין פעלד אן א פערד, אן א גראשן געלט, נישט מער, גארנישט, מיינע פיס הייבן אן זיך אפצוזאגן פון דעם גיכן גאנג, דער מאגן וויל נישט וויסן פון קיין שום זאך און מאנט עסן, א קלייניגקייט עפעס אזא גרויסן טאג אפצופאסטן, שלעכט, עס עסט מיר דער געדאנק, פארפאלן די מי.

נעם איך ארויס די אויגן קוקנדיג. נישטא קיין לעבעדיג באשעפעניש, נישט מער, גארנישט, איך טו מיר מיינס אלס ווייטער, ווייטער. נעם איך מיר צו עפעס א זאך, פארשטייט איר מיך, לאז איך עס אזוי גיך נישט אפ. בקיצור דאכט זיך א קלאפן פון רעדער אין דער ערד מיטן קאפ אויף צעשפרינגעניש פארט מען גאר מיר אנטקעגן, נישט אין דער זייט וואו איך באדארף. איי א מזל, מיין פינסטערע מזל, איך ווענד מיך צו איין פורל, צו דער אנדערער, אלע זענען שיכור לוט. אצינד פארשטייט איר מיך ווער איך שוין גאר מיאוס אין כעס. אבער ווי נאך אין כעס, און טו מיך א לאז ווייטער מיט אימפעט, איך בין שוין נאכגעגאנגען א היפשע שטרעקע וועג, ס'איז שוין טאקע גוט שפעט, אין מיר איז נאך אלץ דא א האפענונג עס וועט מיך אניאגן א פורל, און פון דערווייטענס דאכט זיך טאקע עפעס פורלעך נאר אין דער ערד מיטן קאפ ווידער טאקע מיר אנטקעגן. ניין, טראכט איך, היינטיגס מאל לאז איך עס אזוי נישט אפ. דאס לעצטע וואס ביי מיר געפינט זיך גיב איך אוועק אבי מען זאל מיך אונטערפירן.

ביי דער זייט וועג ציט זיך א וועלדעלע, מיינער אריין אהין, באהאלט מיך צווישן די ביימער, פון וואנען איך קוק ארויס און באטראכט די ביידלעך אנטקעגן, יא, דאס זענען מיט די אלע סימנים זיי, זיי! איין ביידל ליגט אנגעבויגן צו דער ערד, ארום אים א גאנץ פעקל, מאנסבילן, ווייבער, יונג און אלט, קינד און קויט, אפגעריסענע, אפגעשליסענע, דער האקט, יענער קלאפט,

מיין שקאפע, זעה איך שטייט צוגעבונדן הינטער דעם דאזיגן ביידל טאקע. איך באטראכט מיין דרענגל, נעם ארויס מיין מעסער און לאז מיך אזוי שטילערהייט ווי א קעצעלע צום ביידל, בשעת די כאפטע איז שטארק באשעפטיגט דארט מיט דער אקס, שנייד געשווינד איבער די שטריק, כאפ מיך ארויף רייטנדיג, און פאר מיר מיט ביידע סוסים אן א זיי געזונט אוועק.

פלוצלעם בייטן זיך די יוצרות, ער פון אויבן און איך אונטן. נישט מער, גארנישט. איך דערלאנג אים, פארשטייט איר מיך, אין דער זיבעטער ריפ, אין דעם דיך. ער שפרינגט אונטער און בלייבט ליגן שטיל ווי טויט. מילא, גארנישט, דאס איז געווען נאר אן אנשטעל. איך לאז אים אפ, און דאס טאקע האט ער געמיינט. ער באברעט זיך דערווייל שטיל און באקומט ארויס ביי זיך פון דער קעשענע א מעסער. עהע, אזא בחור ביסטו? טו איך א געשריי, גיב אים א זעץ איבער דער האנט, אזוי אז דאס מעסער פאלט אים ארויס און פארפליט ווייט. ער נעמט זיך צונויף מיט אלע קרעפטן, גיט זיך א ווארף אויף מיר פלינק ווי א קאץ, דראפעט מיר דעם האלז, און אט אט שטעקט ער מיר אריין די פינגער אין גארגל. פּלוצלעם הערט זיך פֿון דער װײַטנס אַ גלעקל. דאָס מאַכט אױף אים אַ מורא. ער איז דאָך פֿאָרט אַ גנבֿ. אײַער טרפֿהנעם מזל! ברומט ער װי אַ בער, װאָס דאָס גלעקל... נאַ דיר זשע אַ מתּנה! ער טוט מיר אַ טראַך אין קאָפּ און װערט באַלד פֿאַרשװוּנדן. איך שטײ באַלד אױף, כאַפּ מיך װידער אַרױף רײַטנדיק און פֿאָר מיר מײַן װעג. שפּעטער ערשט דערפֿיל איך דעם װעטאָג, טו מיך אַ טאַפּ, בע, אויפן שטערן איז מיר א בייל, נישט מער, גארנישט, מיינס האב איך אויסגעפירט. די פערדלעך פארשטייט איר מיר זענען ביי מיר. בענטשט גומל וואס האט זיך אזוי אויסגעלאזט, רוף איך מיר אן און נעם אלטערן ארום פאר פרייד. נישקשה, מאכט אלטער, לאז דער רויטער דארט אויך בענטשן גומל, וואס א מעת לעת האב איך גארנישט אין מויל געהאט און בין געווען שטארק מיד.

מיד, צעבראָכן, לא עליכם, טו איך מיך אַ וואָרף אין ביידל און דעק מיך מיט דעם לאַנטוך, כאַפּ מיר אַ דרעמל. נאָר קוים וואָס איך מאַך צו אַן אויג, קומט איר אָן, ר' מענדעלע, און געלויבט איז גאָט וואָס מען זעט זיך געזונט. וואָס גייט איר עפּעס פאַרבונדן, ר' מענדעלע? האַ? די ציין? איר, רעב אלטער, זאג איך, איר זענט געקומען פארבונדן דעם קאפ מיט א בייל, איך פארבונדן אן א פאה, איר מיט א פארשוין, און איך מיט ר' חיים חנה, חיי טריינעס מאן. שטעל איך אים צו צום צווייטן מאל פארשוין מיט דעם גאנצן טיטל. אלטער שטעלט אויס די אויגן, קוקט אויף מיר מיט א פרעג. וואס הייסט?

העצקענדיג זיך כלאמפערשט ווי זיי לויפן. עפעס האט זיי אין מיינע אויגן דאס פנים זיך געענדערט פון נעכטן אן. זיי פאררייסן די קעפ מיט גאווה, גלייך ווי גערעדט, לאך דיך לאך! פון דעסטוועגן האט זיך אויף אונז געפונען א בעלן, געהאט שטארק חשק און אונז אוועקגע'גנב'עט. נישקשה. מיט א שמאטע אויפן פוס, מיט א רינענדיג אויג, פון דעסטוועגן אז מען בעדארף גיין אויף דראנזשיק, גייט מען, און אן אקס אז מען בעדארף צעברעכן, קענען מיר אויך.

נו, שלום עליכם פישקע. איך האָב אײַך, ר' מענדעלע, אױכעט דערקענט, זאָגט פישקע, אָפּשטעקנדיק מיר צוריק אַ שלום-עליכם. אײַער פישקען קומט אַ דאַנק, מאַכט אַלטער צו מיר, װען נישט ער, װאָלטן מיר אונדזערע פֿערדלעך געזען װי אונדזערע אױערן. װען נישט רב אַלטער, מאַכט פישקע אױך צו מיר, װאָלט פישקע אַ מיסע-משונה אײַנגענומען. איך האב שוין געהערט, געהערט, רוף איך נאך אן, זאג בעסער פישקע וואנען האסטו זיך אהער גענומען? ס'איז א לאנגע מעשה, ענטפערט פישקע אוועקקערנדיג דעם קאפ אין דער זייט. איך שטיי א רגע און באטראכט פישקע'ן, ער איז נעבעך נאקעט און בארוועס מיט געשוואלענע פארבלוטיגטע פיס, פארברענט פון דער זון און דאר ווי א צוימשטעקל, נאר הויט און ביין. דאס הארץ האט געריסן קוקנדיג אויף אים. ער האט געמוזט נעבעך גענוג צרות אויסשטיין. איך נעם אים ביי דער האנט און זאג, דיין מעשה פישקע וועלן מיר שפעטער הערן. עס וועט נאך זיין צייט. אצינד רוה זיך אביסל אויס דא מיט אונז. י ב. פאר א יידישן בעל לשון וואלט געווען גענוג מאטעריאל אויף אנצושרייבן א שיינעם פזמון פון אונז אלע, דענסמאל אין יענעם שיינעם פרימארגן. ס'איז דא צו פזמון פיר באווייבטע אידן ווי זיי ליגן זיך צעשפילעט אויפן גרינעם גראז, האבן הנאה און שווייגן. אויך א זון מיט שטראלן, הימל, נאטור, טויטראפן, שפילפייגעלעך און פערדלעך, איינס שענער פון אנדערן. דערצו וואלט ער דאך געמעגט געבן גמילות חסד עפעס פון זיינס אויך, א טשערעדע שאף וואס פיטערן זיך אויפן געמויזעך, א קלאר רינענדיג וואסערל וואו הינדן טוען צוברעכן זייער דורשט, און אונז פייפעלעך אין מויל אויף וועלכע מיר שפילן און שאלן ווי די פאסטעכער, א לויבליד דער געליבטער כלה אין שיר השירים. טארבעס איז דא ביי אונז ברוך השם.

פשוט איז פשוט, איך ליג מיר בקאמפאניע צעלייגט, קוק מיט אפאר אפענע אויגן, און האב זיך משונה הנאה. וואס? גארנישט. עפעס איז מיר גוט אויפן הארצן גלאט אזוי אן ווערטער. דאס צוטרימקען מיינס דערביי איז איז אויך נישט מיט כוונה צו געבן קאנצערט אדער צו שארפן די קעלע, נאר גלאט אזוי זיך א טרים-ברימ, ברימ-טרים.

א שיינעם דאנק, פארבייג איך מיך, נישטא קיין צייט, מען מוז אינזינען האבן עפעס פרנסה, גריסט אייער ווייב גאר פריינטליך. גאט איז מיט אייך ר' מענדעלע, מיין ווייב וועט מיך הר... חיים חנא האט געוואלט זאגן הרג'ענען, נאר ער האט זיך פארכאפט און אויסגעלאזט שטארק צעטראגן, וועט מיך אין שטוב ניט אריינלאזן, מיין ווייב אן אייך. מיינע האט מיר היינטיגע נאכט איבערגעשמועסט דעם עסק, פארשטייט איר מיך? זי ריכט זיך דא אזוי אויף אייך, חסי גרונע מיינע אויך, פארשטייט איר? כ'פארשטיי, כ'פארשטיי. עס מוז אבער געדולד זיין אביסל, מיין ווייב וועט מיך אויך אין שטוב ניט אריינלאזן, מיין איך, ווען איר זאלט מיט מיר נישט איבערשמועסן דעם עסק, פארשטייט איר מיך? וואס קען מען טאן, ר' חיים חנה? חיים חנה איז געבליבן שטיין ווי אויסגעפאטשט, מען האט געזען ווי עס טריפט אים דאס בלוט, דאס פנים האט אים זיך פארענדערט. טוט מיר די טובה, קומט, מאכט ער מיט א געבעט, ווען ניט גיט זשע מיר כאטש א בריוועלע צו חיה טריינען, א געשריפטס. מיר אליין וועט זי ניט גלויבן, מיך באשולדיגט וועט זי מיך אז איך בין א שליממזל, שלים, וועט וועט, פארשטייט איר מיך?

און שרייבט די דאזיגע ווערטער, להנגידה המפורסמת שאר בשרי, הצנועה מרת חי' טריינא זאל לעבן און געזונט זיין אמן. הנה זייט וויסן אז געלויבט השם יתברך איך בין בקו הבריאה. געזונט אויף אַלע אבֿרים. גאָט ברוך-הוא זאָל ניט אָפּטאָן דעם חסד זײַנעם פֿון אונדז אויך אויף ווײַטער, מיר זאָלן הערן אין גיכן ישועות ונחמות איינער פֿון אַנדערן אין גרויס נחת, עושר און כּבֿוד מיט אַ גרינג געמיט, אמן סלה. אײַערע קינדערלעך זאָלן מאריך ימים ושנים זײַן, גריס איך גאר פריינדליך, בפרט לבתכם הכלה הבתולה מרת חסי גרונע לעב, בעט איך למען השם צו גריסן גאר פריינדליך. ווייטער בין איך אייך מודיע אז הסחורה האב איך געלויבט איז זיין ליבער נאמען, געטראפן גאנץ אין הביידלעך אויף זייער ארט. והשנית בין איך מודיע אז הסוסים האבן זיך אויפגעזוכט ר' אלטער יקנה"ז האט זיי פון גנבימס הענט מציל געווען דא האבן זיך געמיט נאר זכות אבות גרויסע ניסים איז אונז באשיימפערליך געשען מיר זענען גאר אזויפיל נישט ווערט דעם אייבערשטנס חסדים בעלכם נרו יאיר וועט אייך איבערגעבן כל דבר שורש. מען מעג אזוינס אין די קראניקע שרייבן. איך בעט אייך מחילה חיי טריינע ווי אן אייגענער מוטער וואס איך נעם מיך אונטער צו זיין פאר אייך א מליץ יושר פאר בעלכם וואס האט נעבעך גרויס שרעק און עגמת נפש דערפון וואס איך פאר היום נישט צו אייך לויט דער מדובר. האט אויף אים רחמנות, לאז ער נעבעך נישט האבן אפגעשניטענע יארן און באשטראפט ווערן דערפאר וואס איך האלט נישט ווארט און קען נישט כפי המדובר צו אייך היום קומען. אויף אייער בעלכם איז כ'לעבן א צער בעלי חיים, ער האט פאר מיר פשוט גע'חלש'ט, מצדו איינגעלייגט די וועלט, אפגעלויבט אין טאג אריין, אייך ובפרט בתכם הכלה עמ"ש המושלמת וועלכע איר גריסט גאר פריינטליך. הכלל ער האט מצדו געטון וואס א מאן און א געטרייער טאטע באדארף צו טון, פארשטייט איר מיך? און נאכאמאל טאקע פארשטייט איר מיך? ער האט מיך אפילו גערייצט דעם יצר הרע מיט ווארעניקעס און מיט נאך גוטע זאכן, נאר פרנסה איז בילכער פון אלצדינג.

דערווייל זאל בעלכם נעבעך נישט ליידן א צער בעלי חיים. איך שיק אייך דא מיט בעלכם א מתנה, א תחינה על הפרנסה, תחינות צו ליכט בענטשן, צו ראש חודש בענטשן, תחינת אמהות שרה רבקה ורחל ולאה, גאר א שפאגל נייע תחינה פאר כפרה שלאגן. גם שיק איך אייך דעם מעיין טהור. וואס איטליכע אשה באדארף דרינען זיין בקי און שטארק היטן די אלע דינים דארט ווי זיך נוהג צו זיין. איר וועט דערפון גרויס תענוג האבן. אי"ה בתכם הכלה הבתולה וועט דערפון אויך משונה הנאה האבן. חיה טריינע, איך האב צו אייך א בקשה. אז די וואנצן שלכם האבן מיך נישט היינט געדאכט נעכטן געפייניגט, האב איך אראפגעכאפט פון מיר האוואלענע זאקן שלי, די ברעסלער, און זיי אין איילעניש ביי אייך אויפן טאפטשאן פארגעסן. זוכט זיי זייט מוחל אויף, און לאז בעלכם זיי טראגן געזונט. א מתנה פון מיר. זייט מיר געזונט, און גריסט נאכאמאל אייערע ליבע קינדערלעך.

פון מיר וואס גריסט אייך און אייערע קינדערלעך איטלעכן באזונדער און בתכם הכלה לעב אויך באזונדער, הקטן מענדעלע מוכר ספרים. אז איך האב איבערגעלייענט דעם דאזיגן בריוו חיה טריינעס מאן, איז ער געווען איבערגליקלעך און גאר אנגעקוואלן פון דעם זיסן לשון. ביי איטלעכס ווארט האט ער זיך א פאטש געגעבן אין דעם שטערן פאר גרויס וואונדער ווי א מענטש קען אזוינס אנשרייבן. מאכנדיג דערביי אוי! מחיה'דיג לשון אוי! לשון צוקער זיס ווי איך בין א איד! מיר האבן זיך זייער שיין געזעגנט און ער איז מיט א גרינג הארץ אוועקגעפארן. י"ג אזויווי איך און אלטער זענען געווען ביידע שרעקליך מיד און צעבראכן פון נעכטיגער נאכט, דעריבער איז ביי אונז געבליבן כאפן א דרעמל און אויסרוען זיך אביסל אנטקעגן אפאר שעה. דערנאך וועלן מיר זיך לאזן פריש אין וועג העט ביז אין דער נאכט אריין. פישקע האט אויף זיך גענומען אכטונג צו געבן דערווייל אויף די פערד און אנגרייטן עפעס צו מיטאג. איך אזוי זאגט ער האב די נאכט נאך דער מעשה מיט מיר געשמאק געשלאפן ווי נאך א באד. ר' אלטערן ביי זיין צוריקקערן זיך איז שווערליך אנגעקומען איידער ער האט מיר דערוועקט. אַלטער, לײגט אױף מײַן בקשה דעם קאָפּ זײַנעם אַנידער צו מיר אױפֿן שױס. איך נעם אַ מעסער און קװעטש מיט דעם קלינגל אים אָפּ דעם בײל אױפֿן שטערן. דערנאָך גענעצן מיר, קנאַקן אױס די בײנער, גײען און לײגן זיך אין שאָטן אונטער אַ בױם. װען נישט די זון זאָל געװען פֿון דעם פֿוטערפֿאַס אַרױסשיקן אירע ברענענדיקע שטראַלן, װאָס האָבן אונדז געבראָטן, װאָלטן מיר געקענט אַזױ ביז נאָך האַלבן טאָג אָפּשלאָפֿן.

אַז די בײַדלעך זענען שױן געשטאַנען געשפּאַנט, פֿאַרבעט איך דעם עולם צו מיר אױפֿן װאָגן, אַלטער אָבער פֿאַרבעט אונדז צו זיך. בײַ מיר, זאָגט ער, איז גערױמער, נישט אַזױ אָנגעפּאַקט מיט סחורה. איך מאַך אַ פּשרה, לאָז זײַן אַ ביסל בײַ אים אױפֿן װאָגן און אַ ביסל בײַ מיר, בײַ אַלטער יקנה"זן אױפֿן װאָגן. נו, היידא, פישקע, ארויס מיט דער שפראך! בעטן מיר אים נאכדעם ווי מיר האבן זיך אויסגעזעצט אויף אונזערע ערטער און געפועלט ביי אונזערע פערדלעך זיי זאלן זיך רירן פון ארט. פישקע אבער קווענקלט זיך, האלט אראפגעלאזן די אויגן און ברעכט די פינגער. ווייס איך, איך שעם מיך עפעס גלאט נעם און דערצייל, אז איך קען נישט עפעס פריקרע, כ'לעבן. איך גיב פישקען אונטער חשק. אלטער פון זיין זייט שמועסט אים איין אזוי. ס'איז נאר הארב נארעלע, דער אנהייב. אבי נאר דאס ערשטע ווארט גייט עס שוין דערנאך ווי א מזמור. איך ווייס עס טאקע פון מיר אליין. מילא בקיצור וואס מאכט עס אויס? וועסט אליין נארעלע דערנאך זען ס'איז גארנישט. מילא האסטו פישקע חתונה געהאט, פארשטייסטו מיך מיט א בלינדער יתומה, נו.

אוי! א שיינע ווייבערל! נאך דער חתונה האבן מיר גאר נישקשה'דיג געלעבט, ווי א אידיש פארפאלק באדארף צו לעבן. איך האב דאכט זיך אקעגן מיין ווייב גענוג יוצא געווען. הערט איר אידן, זאל מיר אפדארן דאס מויל אויב איך זאג אייך א ליגנט.

קוויק זיך. זי זיצט דאָרט די גאַנצע צײַט אָפּעט אויף איין אָרט און איז שטאַרק פֿאַרטראָגן אין דער פּרנסה. פֿיל מאָל פֿלעג איך איר מיר גלאַט אַזוי קומען געוואָר ווערן, וואָס מאַכט זי, אויך אונטערהעלפֿן איר אַ ביסל אין דעם פּדיון, אַרויסגעבן איינעם דעם אַנדערן רעשט פֿון אַ דרײַער, פֿון אַ זעקסער, דערמאָנען זי אין אַלטע חובות פֿון בעלי-בתּים, וואָס האָבן איר פֿאַרבײַגייענדיק נישט געסילוקט באַלד במזומנים, נאָר אָפּגעלייגט אויף שפּעטער. אדער אפטרייבן א קו, א ציג, וואס זיי האט זיך געגלוסט אויף זייער שפאציר אין די גאסן, ארויסכאפן איר פון אונטער דעם געזעס א פול מויל מיט שטרוי. אין חודש אלול האב איך זי געפירט אויפן גרויסן יריד ארויס פון דער שטאט, דארט אויף דעם בית עולם, זי האט עס געמאכט נישט ערגער פון דעם איבעריגן פעקל כלי קודש דארט,

ווייסטו וואס, הייבט מיין ווייב אנעט מיר זאגן, אזעלכע מענטשן ווי איך און דו, אזא פארפאלק ווי מיר ביידע, וועלן אויף דער וועלט פארפאלן אויסער נישט ווערן. אין אונזער ברויט זענען אונזערע חסרונות גאלע מעלות. ביי אנדערע אין די הענט אזעלכע זאלן איינשטיין וואלטן זיי א גליק געמאכט. מיר ביידע זענען גרויסע שלימזלניקעס און טוען נישט דאס וואס מען באדארף, אָט פֿאָלג כ'לעבן אַ װײַב אַ ביסל עלטער, געניטער פֿון דיר. נעם פֿישקע, פֿיר מיך אַרױסעט אױף דער ליכטיקער װעלט, צװישן לײַט אין יענע מקומות אַרײַן, װעסטו זען. געדענק מײַנע װערטער, אַז מיר װעלן גײן אין גאָלד. דאָ אױף דעם פּלאַץ איז שױן כּמעט גאָרנישטאָ װאָס צו טאָנעט. מען זיצט אַמאָל אָפּעט אַ לאַנגע צײַט ביז אײנער דערבאַרעמט זיך און גיט אַ גראָשן. לייט דערציילן עס אביסל פון דעם גרויסן גליק וואס לעקיש דער כאלערע חתן האט אין דער וועלט מיט פערלין זיין ווייב געמאכט, זיי האבן באלד נאך דער חתונה זיך אוועקגעלאזט און דאס מזל אן עין הרע גייט זיי. מאטל מקבל האט מיט זיי אין קישינעוו זיך באגעגנט ארומגייענדיג אין די הייזער. זייערע טארבעס דערציילט ער זענען פול אנגעשטאפט מיט אלעם גוטן, מיט שטיקער קוילעטש גרעסערע ווי מען גיט דא דעם שבת גוי, מיט מאַמאַליגע, מיט גערײכערט שאָפֿן-פֿלײש, מיט דאַרע קישקע און קאָדע. פּערלע שײַנט װי די ליכטיקע זון. ס'איז איר אין פּנים נישט אַרײַנצוקוקן. זי איז פֿעט, דיק און ברײט מיט פּיסקעס. גאָר אַ גראַפֿיניע! גלופּסק װיל זי מער נישט קענען, מע זאָל איר עס אַפֿילו שענקען. מענטשן, װאָס קומען פֿון אַדעס, קענען זיך גאָר נישט אָפּװוּנדערן פֿון דעם גליק, װאָס יאָנטלען דעם אַנדערן כאָלערע-חתן האָט געטראָפֿן. זײ האָבן אים געזען זיך רוקנדיק דאָרט אױפֿן געזעס צװישן די קלײטן, און גאָט שיקט אים צו. ער מאַכט עס גאַנץ גוט. דער עולם קען אױף אים זיך גאָר נישט זאַט אָנקוקן. אדעס, זאגן זיי האט דאך עפעס גענוג קאליקעס, וואו ערגעץ אין דער וועלט א קאליקע רייסט זיך איין אפעט און מען איז שוין מיט אזעלכע געוואוינט, נאר ווי קומען זיי אלע צום גלופסקער? אזעלכע ווי גלופסק גיט ארויסעט קען ענגלאנד אפילו אויך נישט ארויסגעבן. גלופסק אזוי דערציילן מענטשן קלינגט אין דער וועלט, אויף א גלופסקער אידן לויפט מען קוקן ווי אויף א בייז וואונדער, אונז כ'לעבן וועט גאט אויך נישט פארלאזן, אט כל זמן ס'איז נאך זומער קום לאמער זיך אוועקלאזן הייע נישט, א טאג כ'לעבן איז אויך אן עבירה, מיין ווייב האט מיר אנגעמאכט א יצר הרע און מיר האבן זיך אוועקגעלאזט, וואס זאל איך אייך זאגן אידן נישט פארזינדיגן, ס'איז אונז געגאנגען זייער גוט, אין וועלכן דאָרף, אין וועלכער שטאָט מיר זײַנען געקומען, האָבן מיר אויסגענומען. איטלעכער האָט אויף אונדז געקוקט, קיינער האָט אונדז נישט אָפּגעזאָגט. דער הקדש איז פֿאַר אונדז געווען אָפֿן אומעטום. הייזער, וויפֿל דאָס האַרץ גלוסט, גיי אַהין און נעם, אין קעשענע, אין בוזים און אין דער טאָרבע,

זי האט מיך אלץ געלערנט ווי אזוי מען באדארף אריינקומען אין א שטוב, ווי אזוי מען באדארף קלאמפערשט קרעכצן, הוסטן, און וואס פאר א רחמנות פנים מען באדארף מאכן דערצו. ווי אזוי מען באדארף א נדבה בעטן, אדער מאנען, זיך דינגען און צוטשעפען זיך ווי א זלידנע, ווי אזוי מען באדארף צוצואווינטשעווען אדער שילטן, פלוכן טויטע קללות, איר מיינט עפעס אזוי גלאט נעמט מען זיך און מען גייט איבער די הייזער? ניין, דאס איז א גאנצע תורה, ביי אידן א נגיד צו ווערן איז גענוג נאר מזל, עזות, פארשטאכענע אויגן און דאס גלייכן, דאס קומט שוין שפעטער פון זיך אליין ממילא, אבער א אידישער ארעמאן צו זיין, טאקע וואס ארעמאן הייסט, איז מזל אליין ווייניג.